ברוכים הבאים טייערע אידן צו א משמר וועגן די פראטעסטן פון די דרוזישע געמיינדע אין ארץ ישראל דורכאויס די לעצטע וואך איז זענען אפגעהאלטן געווארן שטורמישע פראטעסטן אפילו ראיאטן דורך די דרוזן פון די גולן געגנט קעגן א געפלאנטע אונטערנעמונג א פראיעקט פון אזויגערופענע קלין ענערדזשי, דאס הייסט ענערגיע, עלעקטריסיטי, וואס וועט צוגעשטעלט ווערן דורכ'ן כח פונעם ווינט. ס'איז א גרויסע פראיעקט וואס ווערט געפלאנט און די ארבעט דערפאר האט זיך שוין אנגעהויבן אויפגעשטעלט צו ווערן אינעם שטח וואו די דרוזן וואוינען, און זיי זענען נישט צופרידן, זיי זענען נישט צופרידן און האבן דורכגעפירט שטורעמישע ראיאטן סאו ס'דא דריי שאלות דא, די ערשטע שאלה איז. וואס איז די פראיעקט? אביסל פונקטליכער, וואס וואס איז די אפמאך, אין אנדערע ווערטער. און די צווייטע שאלה איז פארוואס זענען זיי ברוגז? און די דריטע שאלה בכלל ווער זענען די דרוזן? און לאמיר אנפאנגען מיט די לעצטע, קודם לאמיר זיך באקענען מיט די מענטשן. וואס פארפירן, און נאכדעם וועלן מיר זען פארוואס זיי פארפירן, און אויף וואס זיי פארפירן. איז די דרוזן איז א עטנישע גרופע וואס זענען נישט קיין אראבער אבער יא אראבער, און זענען אבער אויך נישט קיין מוסלמענער און אויך נישט קיין נישט מוסלמענער. זענען בעצם א זאך פאר זיך, הגם זיי האבן געוויסע ענליכקייטן סיי צו אראבער, און זייער רעליגיע, די דרוזישע רעליגיע, האט אויכעט ענליכקייטן צו איסלאם. סאו די יעצטיגע אופן די דרוזישע רעליגיע, וואס אגב, זיי היטן אלס א גרויסע סוד, אפיציעל איז עס עפעס וואס מען טאר נישט מיטטיילן מיט קיינעם פון אינדרויסן, קיינעם וואס איז נישט קיין געבוירענער דרוז, און אגב, מען קען אויך נישט קיינמאל זיך שמד'ן, מען קען נישט אריינקומען צו די דרוזישע רעליגיע, מען מוז האבן געבוירן געווארן דערצו, איז די התחלה פון די יעצטיגע פון זייער רעליגיע אזוי ווי עס איז יעצט גייט צוריק בערך טויזנט יאר, אבער זייער היסטאריע ווער זיי זענען איז שוין אסאך עלטער ווי דעם, און די שאלה פון וואו זיי קומען במקור האט נישט קיין געהעריגע תשובה און ס'האט נאר שפעקולאציעס, אריינגערעכנט אז זיי זענען אייניקלעך פון יתרו, סאו די דרוזן האלטן יתרו האבן זייער פארהייליגט יתרו די שווער פון משה רבינו, און זיי האבן א ריזיגע הערליכע בנין. אין צפון פון לאנד אינעם גליל, וואו דארטן לויט זייער, לויט וויאזוי זיי זאגן, ליגט יתרו באגראבן, און יתרו איז זיכער פון די א חשובער, לאמיר זאגן זיי רופן אים א נביא, אין די ביי צווישן די דרוזן, און ס'איז דא א יש אומרים אז זענען אויך אייניקלעך פון יתרו. אונז האבן, אונז קען מיר די אייניקלעך פון יתרו פון תנ"ך, זיי הייסן די בני קייני, אונז באגעגענען מיר זיך מיט זיי אפאר מאל אין תורה און שפעטער אין נביאים און אין כתובים באגעגנט מען זיך אפאר מאל מיט די בני קייני ביי פארשידענע געלעגנהייטן, און דאס זעהן מיר אז די בני קייני איז געווען א גרופע פון מענטשן וואס לויט די מפרשים זענען זיי געווען אייניקלעך פון יתרו, איינע פון די נעמען פון יתרו איז קייני, און זיי האבן געהאט א אינטערעסאנטע רילעישאנשיפ, אן אינטערעסאנטע מין סארט באציאונגען מיט אידן, דאס פון איין זייט זענען זיי אסאך מאל זיי האבן געארבעט, מיטגעארבעט מיט די אידן, קאלאבארירט אין די מלחמות מיט די ארומיגע פעלקער, סיי ביי די תקופת השופטים און שפעטער ביי די תקופת המלכים, און פון די אנדערע זייט זעט מען אז זיי האבן אויך געהאט קשרים מיט די שונאים פון כלל ישראל. אין געוויסע מצבים האבן זיי אפילו געהאלפן די אידן, איינע אזא דוגמא, א באקאנטערע דוגמא, האט זיך אפגעשפילט אין די תקופת השופטים, ווען אידן האבן מלחמה געהאלטן מיט סיסרא, די צייטן פון דבורה הנביאה, און ווען סיסרא איז אנטלאפן פונעם שלאכט פעלד, האט אים אפגעווארט די פרוי פון חבר הקיני, יעל, יעל אשת חבר הקיני, און וואס איז געווען אזוי ווי ס'האט באלאנגט צו, געווען פון די פירערס פון דעם שבט פון די בני קייני, און זי האט אים געהארגעט. טרעפט מען אביסל שפעטער ווען שאול המלך האט מלחמה געהאלטן מיט אגג מלך עמלק. האט שאול המלך געשיקט שלוחים צו די בני קייני וואס האבן געוואוינט ארום אינעם נגב פון ארץ ישראל לעבן די לעבן די עמלקים, און זיי געבעטן אוועקצוגיין פון דארטן ווייל זיי זאלן נישט געשעדיגט ווערן דורכאויס די מלחמה. אזוי איז דא איין דעה, ס'איז דא אנדערע, אנדערע חוקר וואס טענה'ט אז די דרוזים זענען אייניקלעך פון די יטורים, די יטורים איז געווען א שבט וואס האט אויך געוואוינט אין די שכינות פון ארץ ישראל און אין געוויסע תקופות אין ארץ ישראל, וועמען די מלך וועגן די חש וועמען די חשמונאים האבן מגייר געווען אונטער צוואנג. חשמונאים האבן גענומען צוויי שכינות'דיגע פעלקער פון ארץ ישראל און זיי געצווינגען זיך מגייר צו זיין, ס'הייסט די ברירה געווען אדער זאלן זיי אוועקגיין פון דארטן אדער זיך מגייר זיין און אזוי אנשליסן אינעם אידישן פאלק, די ציל דערמיט איז געווען צו מאכן ארדענונג מיט די שכנים ארום ארץ ישראל אז אידן זאלן קענען לעבן רואיג איז האט מען געד האבן זיך געפירט פארשידענע מלחמות איז אין די צייטן פון פון יהודה וואס איז געווען א זון פון שמעון א זון פון מתתיהו כהן גדול און די יטור האבן די יטורים אונטער צוואנג זיך מגייר געווען בקיצור אזוי צו אזוי קען אפילו זיין ס'איז די זעלבע זאך קען זיין די יטורים און די בני קייני האבן זיך אויסגעמישט אבער ס'איז דאס איז קלאר אז די דרוזן האבן זענען במקור שטאמען פון זיי האבן א אלטע היסטאריע פון וואוינען אין די געגנט כאטש אין די אומגעגנט פון ארץ ישראל און און זיי האבן אויכעט א נאנטן שייכות מיט יתרו וואס די שייכות זאל נאר נישט זיין. איז לגבי די דעה אז זיי זענען פון די בני קייני אז זיי שטאמען פון יענע גרופע, זענען טאקע דא ענליכקייטן אין זייער קולטור זייער וועג פון טראכטן פון די דרוזן און אויך די וועג וויאזוי זייערע באציאונגען זענען היינט מיט מדינת ישראל, זענען דא היפשע ענדליכקייטן צו די אופן וויאזוי די בני קייני דעמאלטס האבן זיך אויפגעפירט, אריינגערעכנט אז פון איין זייט האבן זיך די דרוזן צוגעשטעלט ווען די, ווען מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן איז זענען געווען פארשידענע אנדערע שבטים וואס האבן געוואוינט אנדערע גרופעס מענטשן וואס האבן געוואוינט אין לאנד און די דרוזן זענען פון די איינציגע וואס האבן זיך פולשטענדיג צוגעשטעלט, צוגעשטעלט מיינט אז זיי האבן באקומען, גענומען, מדינת ישראל בירגערשאפט, און זיי האבן זיך איינגעגלידערט אין לאנד, זיי נעמען א חלק אין אלע חלקים פונעם לעבן, זיי דינען אפילו אויך אינעם מיליטער, אבער זיי זענען מענטשן, סוף כל סוף זענען זיי מענטשן פאר זיך מיט אייגענע אינטערעסן, אייגענע חשבונות, וואס שטימען נישט אייביג מיט די אדזשענדעס פון מדינת ישראל, ס'איז אן אינטערעסאנטע סארט רילעישאנשיפ מיטן ארום, און דאס בכלל די דרוזן האבן אזא סארט, כ'ווייס נישט צו ס'איז א חלק פון זייער רעליגיע, צו ס'איז א חלק פון זייער טראדיציע, אז זיי שטעלן זיך צו בדרך כלל צו די פלאץ וואו זיי זענען. ס'איז דא דרוזן, פונקט ווי ס'איז דא דרוזן אין מדינת ישראל, איז דא דרוזן אין סיריע, איז די דרוזן וואס וואוינען אין סיריע שטעלן זיך אינגאנצן צו צו סיריע, און צו ווער ס'איז נאר בעה"ב אין סיריע. און די זעלבע זאך פונקט ווי די דרוזן וואס וואוינען אין מדינת ישראל וואס שטעלן זיך בערך צו צו ווער ס'איז דעמאלטס בעה"ב אין דעם פלאץ וואו זיי וואוינען, אין דעם פאל איז עס מדינת ישראל. אזוי איז די, דאס איז די מצב מיט רוב רובם פון די ארום הונדערט פֿופֿציק דרוזן וואס וואוינען אין מדינת ישראל. איין אויסנאם איז א גרופע פון בערך דרײַ און צוואַנציק טויזנט דרוזן וואס וואוינען אין די גולן. די גולן איז די געגנט אין מדינת ישראל וואס גרעניצט זיך מיט סיריע. די גולן איז צוטיילט, א חלק איז אין מדינת ישראל און א חלק איז אין סיריע. די חלק גולן וואס איז אין מדינת ישראל האט מדינת ישראל איינגענומען, דורכאויס די זעקס טאגיגע מלחמה ווען א רייע אראבישע שכנות'דיגע לענדער האבן אטאקירט, איינע פון זיי איז געווען סיריע. פון סיריע האט מדינת ישראל איינגענומען א חלק פונעם גולן. סאו ס'קומט אויס אז די דרוזישע באפעלקערונג פון די גולן האט זיך געטראפן צוטיילט, א חלק האט זיך געטראפן אונטער סיריע און א אנדערע חלק האט זיך געטראפן אונטער מדינת ישראל, און די דרוזן זענען זייער א נאנטע און פארמאכטע גרופע. טייטש אז מענטשן, משפחות, א חלק פון די משפחה האט זיך געטראפן דא, און א חלק האט זיך געטראפן דארטן. איז יענע גרופע, די בערך דרײַ און צוואַנציק טויזנט דרוזן פון די גולן, האבן אביסל א אנדערע אויסקוק אויף זאכן, און זיי האבן נישט אזוי גרינג אראפגעשלינגען דעם נייעם מציאות. ס'איז אויך צוגעקומען די פאקט אז א גרויסע חלק פון די וועלט האט נישט געוואלט אנערקענען אין מדינת ישראל, אין מדינת ישראל'ס בעלות אויף די גולן, און שוין אפגערעדט פון די אראבישע וועלט, די מוסולמענישע וועלט, און די יוראפעישע וועלט, האט באצייכנט באצייכנט נאך אלץ די חלק גולן וואס מדינת ישראל האט איינגענומען פון סיריע אלץ אקופירטע שטחים, דאס הייסט אקופירט פון סיריע, און מדינת ישראל ווערט ערווארטעט עס צוריק צו געבן פאר סיריע. סאו, די יענע דרוזן א גרויס חלק פון זיי זענען געבליבן מיט זייער סירישע בירגערשאפט, אבער אין זייער סטאטוס אין מדינת ישראל איז ווי א גר תושב, אזא סארט בחינה, ס'הייסט א פערמענענט רעזידענט, ער איז נישט קיין פולשטענדיגער בירגער און קען במילא נישט שטימען אין די וואלן, און ער איז פטור פון מיליטער דינסט. באקומען געוויסע בענעפיטן, די גאווערמענט, די רעגירונג דארף זיך אפגעבן מיט זייערע געברויכן, ס'איז אזא מין אינדערצווישן סטאטוס. איז ווען טראמפ, דער געוועזענער פרעזידענט טראמפ האט מיט אפאר יאר צוריק אנערקענט, ער איז געווען דער ערשטער פירער פון א גרויסע לאנד אינעם מערב וועלט, די גרעסטע מאכטפולסטע לאנד אין די מערב וועלט, די פאראייניגטע שטאטן, האט טראמפ אנערקענט אז די גולן באלאנגט צו מדינת ישראל, הייסט אז אמעריקע אנערקענט אז די גולן איז א חלק, די חלק גולן וואס מדינת ישראל האט איינגענומען פון סיריע אין די זעקס טאגיגע מלחמה, אז דאס איז א חלק פון מדינת ישראל. איז דאס, פלאס די אנגייענדיגע ציווילע קריג וואס בוזשעוועט אין סיריע, די כאאס וואס איז דארטן דא, האט געפירט צו א שטיקל שינוי אין ביי די דרוזן פון די גולן, און א חלק האבן צוביסלעך יא אנגעהויבן אפליקירן פאר בירגערשאפט אין מדינת ישראל. סאו דאס דאס זענען די דרוזן, פון די מענטשן מיט דא רעדט מען יעצט לגבי דעם פראיעקט די פראטעסטן, רעדט מען פון יענע דרוזן, די דרוזן פון די גולן הייטס, די גולן הויכן, וואס האבן א געוויסע אין א געוויסן זין זענען זיי אנדערש און אייגנארטיג ווי די אנדערע דרוזן, די אנדערע בערך הונדערט פֿינף און צוואַנציק טויזנט דרוזן וואס וואוינען אין מדינת ישראל, וואס זענען יא מער איינגעגלידערט אינעם לאנד. אקעי סאו די דרוזן פון די גולן האבן זייער אייגענע, זיי זענען אין א געוויסן זין אזא אייגענע לאנד אין א לאנד, זיי האבן זייער אייגענע ווערטשאפט, זיי האבן זייער אייגענע פירערשאפט, זיי האבן זיך זייער אייגענע וועג פון לעבן, זייער אייגענע געזעצן, זייער אייגענע געריכט הייזער, זייער אייגענע כללים, און זיי האבן זייער אייגענע אזוי ווי א לאקעל עקאנאמיע. איז די עקאנאמיע פון יענע דרוזן באשטייט בעיקר פון אגריקולטור. פעלדער, מען פלאנצט אסאך פרוכט וואס ווערן פארקויפט אין ארץ ישראל וואס קומען פון יענע דרוזן, און נאכדעם איז מאכן זיי אויך געלט, די עקאנאמיע אויך פון טוריזם, די גולן איז זייער א שיינע פלאץ, ס'איז א וואקאציע פלאץ, אסאך מענטשן קומען אהין דארטן, איז פון דעם קומען אהין אויף וואקעישן, איז דאס איז די עיקר צוויי זאכן פון וואס די ארטיגע די לאקאלע עקאנאמיע באשטייט. סאו יעצט איז די פראיעקט? פון וואס רעדט מען דא? וואס האט ארויסגערופן די פראטעסטן פון יענע דרוזן? איז מען רעדט דא פון נעמען א גרויסן פעלד וואס איז אפגעדינגען געווארן א ליעס פון פֿינף און צוואַנציק יאר דורך א קאמפאני א מדינת ישראל קאמפאני וואס שטעלט צו אזוי גערופענע קלינע ריינע ענערגיע דאס הייסט נישט פון קוילן פון געזאלין פון אויל נאר פון אנדערע אלטערנאטיווע פארנעם אין דעם פאל רעדט מען פון ווינט נוצן די ווינט מען שטעלט אויף אזעלכע ווינט טורבאינס, אזעלכע ריזיגע פענס, וואס כאפט די כח פונעם ווינט און פארוואנדלט עס אין עלעקטריציטעט. יענע פראיעקט, מען רעדט פון איין און צוואַנציק ווינט טורבאינס, איין און צוואַנציק אזעלכע ווינט מילן, קען מען אזוי רופן אויף אידיש, וואס וועלן קענען צושטעלן די עלעקטעריק געברויכן פאר בערך פופציג טויזנט הייזער, איז די קאמפאני האט געמאכט א ליעס מיט א צאל אייגנטומער פון פעלדער פון שטח אין די גולן הויכן דרוזן, א ליעס פאר צוואַנציק יאר, און די דיעל איז אז די קאמפאני קודם באקומט די רעכט אויפן שטח און זיי וועלן דארטן אויפבויען די אינפראסטראקטשער, און מצד השני וועלן זיי פארשטייט זיך צאלן, מ'רעדט פון מיליאנען שקל יערליך, און מיט פארשידענע טובות, למשל אז די קאמפאני וועט דארפן אויפרייניגן דאס פלאץ. ס'איז אנגעלייגט מיט מינעס וואס די סירישע מיליטער האט אויסגעלייגט דארטן דורכאויס די זעקס טעגיגע מלחמה. די קאמפאני וועט אויכעט דארפן אוועקשטעלן א געהעריגע אינפראסטראקטשער מיט ראודס, מיט וועגן און פארשידענע אנדערע זאכן. די קאמפאני וועט אויכעט נוצן וואס מער פון די דרוזן, פון די ארטיגע דרוזן, און זיי געבן דזשאבס, זיי צושטעלן דזשאבס, דורכן בויען די זאך און נאכדעם דורכן אנפירן, מענעדזשן, די פראיעקט. צו די דרוזן למעשה, נאכדעם וואס די פראיעקט האט אנגעהויבן ארויסגיין מכח אל הפועל, מען האט זיך גענומען עס בויען, האט עס ארויסגערופן קעגנערשאפט פון די ארטיגע דרוזן. וואס שטערט זיי איז וואס זיי, ס'איז דא זאכן וואס זיי זאגן און ס'איז דא זאכן וואס לכאורה, דא ליגט טאקע די הונט באגראבן. איז איין זאך וואס שטערט זיי איז אז זיי האבן מורא, ס'הייבט זיך אן אז זיי האבן א גרויסע מאס אומצוטרוי צו די מדינת ישראל רעגירונג, ווי געזאגט די דרוזן די גרופע פון די גולן זענען אלץ געבליבן מיט אזא מין צושפאלטענע אידענטיטעט ווער זיי זענען און וואו זיי באלאנגען, און זיי האבן געוויסע געפילן נאך, אין א געוויסע בחינה קוקן זיי זיך נאך אן ווי סירישע בירגער, נישט קיין פאטריאטן פאר באשער אל אסאד, אבער זענען געווען א חלק פון סיריע, און א חלק פון זייערע משפחה וואוינען נאך אין סיריע. איז און זענען קיינמאל נישט געווארן ווי געזאגט קיין בירגער אין מדינת ישראל, סאו זיי האבן א געוויסע מאס אומצוטרוי, זיי האבן א געוויסע מאס מיסטראסט צו די מדינת ישראל עסטעבלישמענט, איז במילא דא הייבט זיך שוין אן פארשידענע זאכן, איז זיי ווייסן אז דא קומט א שינוי, עס קומט טאקע א שינוי, אז די ביז יעצטיגע נאטירליכע אויסקוק, די הערליכע פאנאראמעס און די וויוס מיט די אויסזען, די נאטירליכע אויסזען פון די גולן, העט געטוישט ווערן, און ס'גייט טאקע געטוישט ווערן, צומינדערשט זיין לגריעותא, אבער ס'קומט א שני, ס'קומט נייע אינפראסטראקטשער אין יענעם שטח, ס'קומט די ווינטמילן, די הויכע ווינטמילן. צו זיי האבן א חשש אז ס'וועט שטערן פאר די טוריזם, נאכדעם זענען דא אנדערע וואס טענה'ן אז ס'וועט צושאטן צום געזונט, ווייל די לעקטער וואס די ווינט מילן געבן ארויס, און כהנה וכהנה. וועגן די ראודס וואס מ'עט דארטן בויען, עט טשעפענען מיט די אגריקולטורעלע, די נאטירליכע אויסזען פונעם פלאץ אזוי ווי ס'איז יעצט, איז אזוי האבן זיי פארשידענע זארגן, אונטערשטע שורה זיי זענען נישט מסכים, און זיי ווילן אז די פראיעקט זאל אפגעשטעלט ווערן. אקעי, איז דאך דא א ברירה, מען קען צוריקציען פונעם ליעס, ס'איז דא א אפמאך, א שריפטליכע אפמאך, א דיעל וואס די קאמפאני וואס מאכט די פראיעקט האט האט אונטערגעשריבן, מיט די בעלי בתים פון די שטחים אויף וואס עס דארף געבויט ווערן, און די קאמפאני ווייזט טאקע אן אז אלע זארגן, אלע דאגות, אלע קאנסערנס פון די ארטיגע באפעלקערונג איז גענומען געווארן אין חשבון און אויסגעשמועסט געווארן אינעם ליעס וויאזוי מען גייט אדרעסירן דאס און וואס מ'עט יא טשעפען און וואס נישט טשעפענען, בקיצור, און עס וועט נישט טוישן די אויסזען פון די געגנט, פארקערט עס וועט נאר ברענגען פארשידענע בענעפיט אונטערשטע שורה אבער די באפעלקערונג איז נישט מסכים און די וואס האבן אונטערגעשריבן דעם ליעס אונטער דרוק פון די ארומיגע פון די אנדערע דרוזן ווילן זיך ארויסציען פונעם אפמאך אבער די זאך איז ווי ווי יעדע ליעס ווען מען שרייבט אונטער א ליעס קומט תנאים און איינע פון די תנאים איז אז טאמער נאך א געוויסע צייט, אנגעהויבן פון א געוויסע צייט, טאמער די די וואס האבן אונטערגעשריבן די ליעס, די לאנד אייגנטומער, ווילן צוריקציען, דארפן זיי צאלן א געוויסן סכום געלט פאר די קאמפאני וואס האט שוין אינוועסטעט אין דעם פראיעקט, שוין אינוועסטעט אין, און שוין אייגנטליך אנגעהויבן מיט די ארבעט, און יענע טענה'ן אז זיי האבן נישט דאס געלט, איז במילא ווילן זיי, ווילן זיי בטל מאכן דעם אפמאך. און נישט דארפן באצאלן דערפאר קיין געלט, און די קאמפאני איז פארשטייט זיך נישט מסכים. די סכסוך איז שוין געווען אין געריכט, אין מדינת ישראל געריכט, וואס האט גע'פסק'נט לטובת די קאמפאני, אז ס'איז דא א ליעס, ס'איז דא א אפמאך, און מען קען עס נישט סתם אזוי ברעכן אן דארפן נאכקומען די תנאים, וואס אויף וואס זיי האבן אונטערגעשריבן, וואס מען טוט אין פאל ווען די ליעס, ווען די אפמאך ווערט געבראכן, סאו דא שטייט מען יעצט, די קאמפאני האט ממשיך געווען, אנגעהויבן מיט די ארבעט, און די דרוזן זענען זייער קעגן, און היות די קא, מען איז ווייטער געגאנגען מיט די ארבעט האבן זיי אנגעהויבן דורכפירן ראיאטן, איז אויף דערווייל האט די מדינת ישראל רעגירונג מחליט געווען אפצושטעלן די ארבעט פאר אביסל, און פרובירן אויסצוקומען זיך מיט די דרוזישע געמיינדע און קומען צו א געוויסע פשרה. ברכה און הצלחה.